בעזרת השם יתברך, מסכת בבא קמא דף כז, מ'הייבט אן דף כו' עמוד ב', פינף שורות פון אונטן, די לעצטע ווארט פון די שורה, ואמר רבה, איז אזוי מ'האלט מיר דא אינמיטן מימרות וואס רבה האט געזאגט, זאגט די גמרא ואמר רבה, זרק תינוק מראש הגג ובא אחר וקיבלו בסייף, טאמער איינער האט אראפגעווארפן א קינד א תינוק פון א דאך, און איינער שטייט אונטן, און שטעקט אויס א שווערד און די קינד פאלט ארויף אויפן שווערד, איז די שאלה איז צו דער וואס האט אויסגעשטעקט די שווערד הייסט א רוצח צו נישט, זאגט רבה פלוגתא דרבי יהודה בן בתירא ורבנן, ס'א מחלוקת רבי יהודה בן בתירא און די חכמים דתניא, אזוי ווי מ'האט געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, הכוהו עשרה בני אדם בעשרה מקלות, טאמער צען מענטשן האבן געשלאגן איינער מיט צען שטעקענעס פשט יעדער מענטש האט געהאלטן א שטעקן און צוזאמען שלאגן זיי אויף א מענטש איז בין בבת אחת בין בזה אחר זה סיי צו זיי האבן עס געטון צוזאמען סיי איינס נאכן צווייטן און יענער מענטש איז צום סוף געשטארבן איז די דין איז כולם פטורין האלטן די חכמים אז אלע זענען פטור קיינער קריגט נישט די עונש מיתה, קיינער הייסט נישט קיין רוצח, פארוואס איז ווי רשי ברענגט, ווייל חכמים דרש'ן עס פון פסוק, שטייט אין פסוק, ואיש כי יכה כל נפש אדם, מות יומת איז פון כל נפש, דרש'ן זיי אז דארף זיין א גאנצע נפש, א מענטש וואס האט געהארגעט א צווייטן אינגאנצן, דא איז יעדער איינער האט טאקע א חלק אין די מיתה אבער קיינער האט עס נישט געטון אינגאנצן, און ממילא קריגט קיינער נישט קיין מיתה און קיינער ווערט נישט נענש קיינער הייסט נישט א רוצח, רבי יהודה בן בתירא אומר, רבי יהודה בן בתירא קריגט זיך און ער זאגט בזה אחר זה האחרון חייב מפני שקירב מיתתו פשט רבי יהודה בן בתירא האלט אז דארט ווי צען מענטשן האבן געשלאגן איינעם בזה אחר זה איז דא איז די לעצטע יא חייב ווייל טאקע כל נפש ער האט נישט געהארגעט די גאנצע מענטש אבער היות ער האט מקרב געווען די מיתה איז רבי יהודה בן בתירא דרש'נט כל נפש אנדערש ווי די חכמים חכמים דרש'נען כל נפש אז דארף זיין א גאנצע רציחה רבי יהודה בן בתירא דרש'נט פונקט פארקערט אז כל נפש מיינט אפילו אביסל פון א נפש פשט דער לעצטער היות ער האט מקרב געווען די מיתה איז ער קריגט יא מיתה ער איז יא א רוצח און ממילא זאגט רבה הוא הדין ווען איינער ווארפט אראפ א תינוק פון א דאך און דער צווייטער שטעקט אויס דעם שווערד און שטעכט דעם תינוק איז לויט די חכמים איז האט ער נאר א חלק אין די מיתה ווייל דער ערשטער האט אויך א חלק און ממילא איז קריגט קיינער נישט קיין מיתה דא קיינער הייסט נישט קיין רוצח לויט רבי יהודה בן בתירא היות וואס דער וואס האט אויסגעשטעקט די שווערד האט מקרב געווען די מיתה האט ער יא א דין פון א רוצח און ממילא קריגט ער די עונש מיתה. זאגט די גמרא ווייטער זאגט רבה ווייטער בא שור וקיבלו בקרניו, וואס איז אבער טאמער א נישט א מענטש האט אויסגעשטעקט א שווערד נאר אן אקס האט אויסגעשטעקט זיין הארן און אזוי איז דאס קינד געשטארבן, איז די שאלה איז צו מען דארף צאלן כופר צו נישט, ווייל עס רעדט זיך דא פון א שור המועד, וואס א שור המועד וואס הרג'עט א מענטש נארמאל דארף צאלן כופר, איז וואס טוט זיך דא דארט ווי איינער האט אראפגעווארפן א קינד און ערשט נאכדעם האט די אקס אויסגעשטעקט דעם הארן און געהארגעט דאס קינד. איז זאגט רבה פלוגתא דר' ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה ורבנן, ס'איז א מחלוקת רבי ישמעאל און די חכמים דתניא, אזוי ווי מ'האט געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק ונתן פדיון נפשו, איז דמי ניזוק, רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, דמי מזיק, פשט ס'איז דא א מחלוקת צווישן רבי ישמעאל און די חכמים, חכמים האלטן אז פדיון צאלט מען די דמי ניזוק, פשט אז געהארגעט א מענטש וויפיל די פדיון, לויט וויפיל די נרצח איז ווערט. רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה קריגט זיך ער האלט אז ס'איז דמי מזיק לויט וויפיל די מזיק איז ווערט דאס איז די פדיון וואס מ'דארף באצאלן און ממילא מיט דעם איז רבה מסביר אז אין די מחלוקת איז אויך תלוי דא צו די בעל השור דארף צאלן כופר צו נישט פארוואס ווייל לויט די חכמים אז מ'דארף צאלן דמי ניזוק איז דא די אקס האט טאקע מקרב געווען די מיתה פונעם קינד אבער קיין שוויות האט דער קינד נישט געהאט, ווייל ברגע וואס איינער האט אראפגעווארפן דאס קינד פונעם דאך, האט מען דאך געזען לגבי א כלי, ווען איינער ווארפט אראפ א כלי פון א דאך און איינער שטייט אונטן און צוברעכט די כלי, איז מנא תבירא תבר, ער האט צובראכן א צובראכענע כלי, ס'איז שוין געווען צובראכן פון פריערט, ווייל ס'איז שוין געווען מיועד צו ווערן צובראכן, איז דא אויך, איינער ווארפט אראפ א קינד פון א דאך, איז כאילו דער קינד איז שוין טויט, א שוויות האט עס שוין נישט, און ממילא אז א אקס האט יעצט געהארגעט דאס קינד, איז טאמער מען זאגט, ווי די חכמים, אז מען דארף צאלן דמי ניזוק, איז שוין, דאס איז ווען די ניזוק האט א ווערט. דא די קינד האט נישט קיין ווערט איז דארף מען גארנישט צאלן, מה שאין כן לויט ר' ישמעאל אז מען דארף צאלן דמי מזיק, איז דא היות וואס די אקס האט מקרב געווען די מיתה דאס גייט אלץ כשיטת רבי יהודה בן בתירא אז אויף מקרב זיין מיתה איז מען חייב איז דא אויך איז די בעל השור חייב און ער דארף צאלן דמי מזיק וואס דמי מזיק איז אוודאי דא איז דארף ער אוודאי באצאלן כופר ואמר רבה זאגט רבה נאך א מימרא נפל מראש הגג ונתקע באשה וואס איז טאמער איינער איז אראפגעפאלן פון א דאך און ער פאלט אראפ אויף א פרוי און ער איז איר אזוי בועל, און שטייט זיך ס'רעדט זיך ביי אן אופן וואס ער איז געפאלן מיט א רוח מצויה, פשט ער האט געדארפט אויפפאסן פארן ארויף גיין אויף די דאך אז דאס גייט נישט געשעהן, און אז עס איז יא געשעהן איז עס זיין אייגענע שולד, ווייל ער איז געגאנגען אויף א דאך וואס איז א מקום סכנה וואס א רוח מצויה קען אים אראפווארפן. איז על כל פנים טאמער ער איז אראפגעפאלן אויף א פרוי און ער האט איר בועל געווען איז חייב בארבעה דברים איז ער חייב צו צאלן נזק צער ריפוי שבט בושות נישט און מ'וועט באלד זען פארוואס אבער ד' דברים איז ער חייב ווייל ווי נישט ווי ער איז דאך א פושע ער האט נישט געהאט קיין רעכט ארויפצוגיין אויפן דאך אבער וביבמתו לא קנה פשט וואס איז טאמער די פרוי וואס די מענטש איז ארויפגעפאלן אויף איר איז געווען א פרוי וואס ער האט געדארפט מייבם זיין פשט זי איז געווען א פרוי פון זיין ברודער די ברודער איז געשטארבן אן קינדער ער דארף איר מייבם זיין, וואס די כלל איז ביי יבום אז ווען איינער פון די ברידערס וואוינט מיט די פרוי וואס מען דארף מייבם זיין אפילו אן א כוונה צו מייבם זיין, הייסט עס נאך אלץ אז ער האט מייבם געווען און די פרוי ווערט יעצט זיין פרוי, איז דא זאגט רבה נישט אזוי, ווייל טאקע א יבום אן א כוונה העלפט אבער עס דארף לפחות זיין א כוונת ביאה, דא איז נישט געווען א כוונת ביאה און ממילא הייסט עס נישט אז ער האט איר מייבם געווען, און ווי רש"י זאגט דאס איז נאר לחומרא, פשט, ס'איז נישט לקולא אז יעצט קענען איינער פון די ברידערס מייבם זיין אנשטאטס אים, אבער ס'איז לחומרא אז דאס הייסט נישט אז ער האט מיבם געווען און ממילא טאמער א צווייטע ברודער העט מאכן מיט די פרוי מאמר העט איר מקדש זיין עט זי אסור ווערן אויף אים און ער העט נישט קענען קומען מיט א טענה כ'האב שוין געוואוינט מיט איר זי איז שוין מיין יבמה זי איז מיין פרוי זי איז נישט דיין פרוי דאס הייסט נישט מיבם געווען איז על כל פנים גייט יעצט די גמרא אריין אין די נקודה פארוואס טאקע בושת ביי אזא אופן דארף מען נישט צאלן זאגט די גמרא חייב בנזק בצער בריפוי בשבת אבל בושת לא בושת דארף מען נישט באצאלן פארוואס ווייל דתנן, מיר האבן געלערנט א משנה, מ'וועט זעהן אין משנה דף פ"ו, אינו חייב על הבושת עד שיהא מתכוון, פשט ווען עס קומט צו בושת דארף זיין א כוונה צו מזיק זיין, דא דער מענטש האט נישט געהאט קיין כוונה צו מזיק זיין, פשט אוודאי איז ער א פושע, ער האט עס נישט געטארט טון, אבער ער האט נישט געהאט א כוונה מזיק צו זיין, און ממילא אויף בושת דארף ער נישט באצאלן, ואמר רבה, זאגט יעצט רבה נאך א מימרא, נפל מראש הגג ברוח שאינה מצויה, וואס איז טאמער איינער איז ארויף אויף א דאך, און ער איז אראפגעפאלן מיט א רוח שאינה מצויה פשט א פושע איז ער נישט, ווייל די ווינט וואס איז געקומען דא איז נישט קיין נארמאלע ווינט און ס'האט אים אראפגעשטופט פון דאך און די מענטש פאלט אראפ והזיק ובייש און ער פאלט אראפ אויף א צווייטן און ער איז מזיק פארן צווייטן ער פארשעמט דעם צווייטן איז דא חייב על הנזק ופטור בארבעה דברים דא אויף נזק איז ער חייב אבער אויף די אנדערע אויף צער ריפוי שבת און בושת איז ער נישט חייב ווייל אויף די אלע אנדערע דארף זיין קרוב למזיד ווי מ'האט שוין געזען דא איז נישט קיין קרוב למזיד ער איז דאך ממש א שוגג און ממילא אויף די אנדערע זאכן איז ער נישט מחיוב. אבער זאגט רבה, וואס איז טאמער ברוח מצויה והזיק ובייש, טאמער א מענטש איז ארויף אויף א דאך, און איז אראפגעפאלן מיט א רוח מצויה, וואס דא איז ער שוין יא א פושע, און ער האט מזיק געווען פאר א צווייטן, ער האט מבייש געווען א צווייטן, איז דא חייב בארבעה דברים, ופטור על הבושת אזוי ווי מ'האט פריערט געזען, אויף נזק צער ריפוי שבת דארף ער צאלן ווייל ער איז א פושע, אויף בושת נישט, ווייל ווי נישט ווי, ס'איז נישט געווען דא א כוונה מזיק צו זיין, ער איז טאקע א פושע ער האט נישט געטארט זיין אויפן דאך אבער עס האט נישט געהאט קיין כוונה מזיק צו זיין דארף ער נישט צאלן אויף בושת אבער לייגט רבה צו וואס איז טאמער ואם נתהפך וואס איז טאמער אינמיטן וועג אראפ פונעם דאך ער פאלט אראפ פונעם דאך און אינמיטן וועג באמערקט ער אז שטייט אונטן א מענטש און ס'עט זיין זייער געשמאק ארויפצופאלן אויף יענעם מענטש אזוי וועט ער נישט כאפן קיין קלאפ ווען ער קומט אן צו די ערד איז דא איז חייב על הבושת דא איז ער שוין יא חייב אויף בושת ווייל דא האט ער יא געהאט א כוונה מזיק צו זיין, פשט ס'דארף נישט זיין א כוונה יענעם צו מבייש זיין, ס'איז גענוג אז ס'דא א כוונה מזיק צו זיין ברגע וואס ס'דא א כוונה מזיק צו זיין איז ער שוין חייב אויף בושת דתניא אזוי ווי מ'האט געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא גייט ארויף אויפן פסוק, שטייט אין פסוק, וואס אין די פסוק ווערט טאקע געברענגט די חיוב פון בושת, עס שטייט אין פסוק כי ינצו אנשים יחדיו איש ואחיו, טאמער צוויי מענער שלאגן זיך ארום, וקרבה אשת האחד להצל את אישה מיד מכהו גייט א פרוי פון איינער פון די מענטשן שלאגן זיך ארום, זי וויל ראטעווען איר מאן, איז גייט זי ושלחה ידה והחזיקה במבושיו, און זי גייט צו דעם מענטש וואס שלאגט איר מאן, און זי כאפט אים אן אין א פלאץ וואס דאס איז אים גורם בושות, איז שטייט דארט אז זי דארף באצאלן בושת, יעצט, ממשמע שנאמר ושלחה ידה, איני יודע שהחזיקה, פארוואס דארף שטיין די ווארט והחזיקה אז זי כאפט אן די פלאץ וואס איז אים א בושה, ס'וואלט גענוג געווען אז שטייט ושלחה ידה, נו וואס דען מה תלמוד לומר והחזיקה, לומר לך, כיוון שנתכוון להזיק, אף על פי שלא נתכוון לבייש, פשט פון והחזיקה דרשנ'ט מען, אז ס'איז גענוג אז ס'איז דא א כוונה מזיק צו זיין, אפילו ס'איז נישט דא א כוונה צו מבייש זיין, דארף מען שוין באצאלן אויף בושת, און ממילא ביי אונזער ציור, דארט ווי דער מענטש איז אינמיטן פאלן פונעם דאך האט ער מחליט געווען אז ער וויל דווקא פאלן אויף דעם מענטש, אויף דער ניזוק, און ער רוקט זיך אביסל, ער דרייט זיך אויס כדי עס זאל טאקע געשען, איז דא היות ס'איז דא א כוונה מזיק צו זיין, דארף ער טאקע באצאלן בושת, ואמר רבה נאך א מימרא פון רבה, הניח לו גחלת על לבו ומת, פטור, טאמער איינער לייגט א קויל אויף א צווייטן מענטש און דער צווייטער מענטש שטארבט, איז דער מענטש וואס האט געלייגט די קויל אויף דער צווייטער מענטש איז פטור, פארוואס? ווייל דער מענטש וואס איז געשטארבן וואס מען האט געלייגט א קויל אויף אים, האט געדארפט אראפ נעמען די קויל, וואס איז דאס אז דו לאזט דיך אזוי שטארבן, איז אז דו האסט דיך געלאזט שטארבן איז עס נישט דער מענטש'ס שולד, אבער על בגדו ונשרף חייב. וואס איז טאמער א מענטש לייגט א קויל אויף יענעמס בגד און יענער שטייט דארט יענער קען עס אראפ נעמען איז דא וואלט אויך געווען א צד צו זאגן אז וואס ווילסטו פון דעם וואס האט געלייגט די קויל דו די ניזק וואלסט געדארפט אראפ נעמען די קויל איז אויף דעם זאגט רבה איז נישט אזוי ווייל דא קען די ניזק זאגן כ'האב טאקע נישט געוואלט אראפ נעמען די קויל ווייל ס'איז מיר נישט אנגעגאנגען אז די בגד זאל זיך פארברענען און כ'וועל דיר שפעטער רופן אין בית דין אריין בעטן א נייע בגד. פשט ווען עס קומט צו א מענטש קען נישט א מענטש זאגן אז כהאב געקענט באשטיין צו שטארבן יעדע מענטש זוכט נישט צו שטארבן איז ממילא אז ביסט געשטארבן ווייל דו האסט נישט אראפגענומען די קויל איז דיין אייגענע שולד אבער ווען עס קומט צו א בגד דארט דארף מען באצאלן אויפן בגד אפילו די ניזק האט געקענט אראפנעמען די קויל זאגט טאקע די גמרא אמר רבא זאגט רבא תרוייהו תננהי, ביידע די דינים איז מבואר אין א משנה, על לבו, ווי זעהט מען אז ווען מען לייגט א קויל אויף א מענטש און דער מענטש שטארבט, איז דער וואס האט געלייגט די קויל הייסט נישט קיין רוצח, ווייל דער מענטש איז געשטארבן האט זיך געדארפט אראפ נעמען, דאס זעהט מען דתנן דאס זעהט מען אין א משנה אין סנהדרין, די משנה זאגט דארט, כבש עליו לתוך האור או לתוך המים ואינו יכול לעלות משם, טאמער איינער שטופט אריין דעם חבר אין א פייער אדער אין וואסער לאזט אים נישט ארויף קומען, ומת, און דער חבר שטארבט איז חייב. הייסט ער א געהעריגער רוצח, אבער דחפו לתוך האור או לתוך המים ויכול לעלות משם ומת פטור, וואס איז טאמער איינער שטופט אריין דעם חבר אין א פייער אדער אין א וואסער און יענער קען יא ארויסקומען, איז דא איז דער וואס האט געשטופט איז פטור, פארוואס? ווייל יענער וואלט געדארפט ארויסקומען. און זעט מען טאקע די דין אין א משנה, ווייטער בגדו, ווי זעט מען דער אנדערע דין פון רבה, אז ביי א בגד איז נישט דא די ענין, אז טאמער די בגד איז פארברענט געווארן דארט, דארף מען צאלן אפילו ווען די ניזק האט געקענט אראפנעמען דעם קויל, דא זעט מען אויך אין א משנה דתנן, דאס האט מען געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט דף צדיק ב', אז קרע את כסותי שבור את כדי חייב, פשט ווען איינער זאגט פאר א צווייטן צערייס מיין בגד, אדער צעברעך מיין קריגל, איז טאמער יענער האט אזוי געטון, דארף ער באצאלן אויף דעם, פארוואס? ווייל ווען ראובן זאגט פאר שמעון צעברעך מיין קריגל אדער צערייס מיין בגד, איז נישט פשט טו עס, און ווען דו וועסט עס טון עסטו זיין פטור, נאר פשט איז טו עס, און טאמער דו וועסט עס טון וועסטו דארפן באצאלן. אבער וואס איז טאמער ראובן זאגט פאר שמעון, צורייס מיר די בגד על מנת לפטור, און טאמער דו וועסט עס טון וועסטו זיין פטור, איז דא אוודאי פטור, ווייל ער האט זיך אויסגענומען מיט אים האט אים קלאר געזאגט אז איך גיי דיך נישט מחייב זיין צו צאלן, איז על כל פנים זעט מען דא טאקע די ענין אז דארט ווי ער האט נישט געזאגט על מנת לפטור, דארט ווי ער האט פשוט געזאגט קרע את כסותי שבור את כדי, איז דארף יענער באצאלן, איז הוא הדין ווען איינער לייגט א קויל אויף א צווייטנס בגד און יענער איז שטיל, מיינט עס גארנישט, און פארשטייט זיך דער וואס האט געלייגט די קויל דארף באצאלן. פרעגט אבער די גמרא, בעי רבא פרעגט רבא, הניח גחלת על לב עבדו, מהו כגופו דמי, או כממונו דמי, פשט, וואס איז טאמער ראובן לייגט ארויף א קויל אויף אן עבד פון שמעון, און די עבד שטארבט, איז פריערט האט מען געזען אז ווען מ'לייגט א קויל אויף א מענטש און דער מענטש שטארבט הייסט מען נישט קיין רוצח פארוואס ווייל דער מענטש וואלט עס קענט אראפ נעמען אבער די שאלה דא איז אז טאקע ביי מענטש איז אזוי די דין אבער ביי ממונות ביי בגד האט מען געזען איז אנדערש ווייל ווי נישט ווי האסט מזיק געווען יענעמ'ס בגד איז דא איז אויף רציחה פונעם עבד איז מען זעכער נישט חייב ווייל די עבד וואלט עס קענט אראפ נעמען אבער אפשר איז מען חייב צו צאלן פארן באלעבאס אזוי ווי מ'האט מזיק געווען יענעמ'ס ממון אזוי ווי האסט פארברענט יענעמ'ס בגד דארפסטו באצאלן איז אז האסט פארברענט יענעמ'ס עבד דארפסטו אויך צאלן פארן באלעבאס. לייגט רבא צו אם תמצא לומר כגופו דמי לאמיר זאגן אז ניין אז היות די עבד וואלט עס קענט אראפ נעמען איז אפילו כלפין באלעבאס דארף מען אויך נישט צאלן דעם היזק אבער שורו מאי וואס טוט זיך ביי אן אקס א מענטש האט געלייגט א קויל אויף אן אקס צו זאגט מען די אקס וואלט עס קענט אראפ נעמען אדער אפשר ניין די אקס האט נישט קיין שכל און ממילא הייסט עס אז דו האסט מזיק געווען דעם אקס הדר פשטה למעשה האט רבא פושט געווען די צוויי איבעיות אז עבדו כגופו שורו כממונו, אז ווען ס'קומט צו אן עבד איז כגופו, פשט מען דארף נישט צאלן פארן באלעבאס, ווייל די עבד וואלט עס קענט אראפנעמען און אז די עבד האט ס'נישט אראפגענומען איז עס די עבד'ס שולד און נישט דער וואס האט געלייגט די קויל, ממילא אפילו פארן באלעבאס דארף מען נישט צאלן, ווייטער א שור, היות וואס די שור האט נישט קיין דעת איז קען מען נישט האבן טענות אויפן שור, איז דער וואס האט געלייגט די קויל אוודאי דארף באצאלן אויפן היזק וואס ער האט אנגעמאכט פארן שור. הדרן עלך כיצד הרגל, הדרן עלך כיצד הרגל, הדרן עלך כיצד הרגל, זאגט די הייליגע משנה ווייטער, המניח את הכד ברשות הרבים, איינער וואס לייגט א קריגל אין א רשות הרבים, ובא אחר ונתקל בה ושברה, און איינער גייט דארט אריבער און האקט אריין אין דעם און די קד צוברעכט זיך, פטור, דארף מען נישט באצאלן אויפן היזק, מ'עט זען די גמרא די טעם, אבער וואס איז טאמער ואם הוזק בה, טאמער יענער וואס איז אריבער האט אריין געהאקט אינעם קריגל און ער אליין איז ניזק געווארן, איז דא בעל החבית חייב בנזקו, דא איז דער וואס האט געלייגט דעם קריגל, דער וואס האט געלייגט דעם פאס, ער דארף יא צאלן אויף נזק, פארוואס? ווייל דאס איז א בור ברשות הרבים, אויף א בור ברשות הרבים דארף מען באצאלן. זאגט די הייליגע גמרא, פתח בכד וסיים בחבית, אז מ'האט באמערקט אין די משנה, אנפאנג זאגט די משנה המניח את הכד ברשות הרבים, און שפעטער זאגט די משנה ואם הוזק בה, בעל החבית חייב. איז וואס איז פשט? מ'הייבט אן מיט א כד, און צום סוף זאגט די משנה חבית, חבית איז א פאס, כד איז א קריגל. ותנן נמי, די זעלבע זאך זאגט די גמרא איז אויך שווער אויף אן אנדערע משנה, מ'וועט זען א משנה דף ל"א, אז טאמער זה בא בחביתו וזה בא בקורתו, טאמער איינער קומט מיט א פאס און א צווייטער קומט קעגן מיט א באלקן, נשברה כדו של זה בקורתו של זה פטור, איז טאמער די קריגל פון דעם האט זיך צובראכן מיטן באלקן פון יענעם, דארף נישט דער מיט די באלקן צאלן, פארוואס ווייל ביידע האבן געהאט רשות צו גיין אין רשות הרבים איז ווייטער שווער, פתח בחבית וסיים בכד, זעט מען דא ווייטער די משנה טוישט די לשון, אנפאנג זאגט די משנה זה בא בחביתו, און צום סוף זאגט די משנה נשברה כדו, וואס גייט דא פאר, ותנן נמי, די זעלבע זאך אין אן אנדערע משנה, די משנה דף קט"ו, זה בא בחביתו של יין וזה בא בכדו של דבש, טאמער צוויי מענטשן קומען, איינער קומט מיט א פאס וויין, די אנדערע מיט א קריגל האניג, נסדקה חבית של דבש, פלוצלינג טוישט דא די משנה די לשון, צוריק צו חבית. טאמער די חבית פון דבש די פאס דבש האט זיך צובראכן ושפך זה יינו והציל את הדבש לתוכו פשט גייט דער מענטש מיטן וויין ער גיסט אויס זיין וויין כדי צו ראטעווען יענעמס האניג ווייל האניג איז טייערער פון וויין איז זאגט דאך די משנה א דין אין לו אלא שכרו ער דארף נאר צאלן פארן שכר פשט די בעל הדבש דארף נישט צאלן אויף די וויין וואס יענער האט אויסגעגאסן אבער על כל פנים איז צוריק שווער פתח בכד וסיים בחבית וואס גייט דא פאר? ענטפערט די גמרא אמר רב פפא, היינו כד היינו חבית. פשט, די ביידע כלים סיי א קריגל סיי א פאס ביידע קען מען רופן כד ביידע קען מען רופן חבית, איז ביידע רעדט מען פון דעם זעלבן כלי עס מיינט טאקע די זעלבע זאך. איי פרעגט די גמרא למאי נפקא מינה? זאגט די גמרא די נפקא מינה העט זיין למקח וממכר, פשט דארט ווי איינער האט פארקויפט פאר א צווייטן א כד קען יענער זאגן איך צאל דיר נישט קיין געלט ווילאנג געבסט מיר נישט קיין חבית, אדער דארט ווי איינער האט פארקויפט פאר יענעם א חבית און ער געבט אים אנשטאטס דעם א כד קען ער זאגן דאס האב איך געמיינט ווען כ'האב געזאגט חבית. פשט ביידע די זעלבע א כד קען הייסן א חבית און א חבית קען הייסן א כד. פרעגט די גמרא היכי דמי, ביי וועלכע ציור רעדט זיך אילימא באתרא דכדא לא קרו חבית וחבית לא קרו כדא, טאמער דאס איז א פלאץ א שטאט וואס אין די שטאט רופט מען א קריגל כד און א פאס חבית קיינער טוישט עס נישט אויף, איז הא לא קרו לה, אז קיינער רופט נישט א כד א חבית און קיינער רופט נישט חבית א כד איז וויאזוי קענסטו זאגן נישט אזוי אין די פלאץ איז דאך אוודאי יא אזוי נאר וואס דען לא צריכא, אוודאי רעדט זיך דא דרובא קרו לה לכדא כדא ולחביתא חביתא. אז רוב מענטשן רופן טאקע א קריגל א כד און א פאס א חבית, אבער ואיכא נמי דקרו לחביתא כדא ולכדא חביתא איז דא א מיעוט מענטשן וואס רופן אן א כד חבית און א חבית כד, איז דא מהו דתימא זיל בתר רובא, איז אפשר דא זאל מען גיין מיטן רוב, קא משמע לן, דאס איז די חידוש פון רב פפא, דאין הולכין בממון אחר הרוב, אז מען גייט נישט ביי דיני ממונות נאכן רוב, ווייל ווי רשי זאגט ביי ממונות איז דא א כלל המוציא מחבירו עליו הראיה, איז ממילא רוב איז נישט גענוג א ראיה צו מוציא זיין געלט פון א צווייטן, איז גייט מען טאקע נישט מיטן רוב, און טאמער איינער האט פארקויפט פאר א צווייטן א חבית און ער וויל אים אנשטאטס דעם געבן א כד, קען ער אים אוודאי געבן ווייל ער קען זאגן ווען איך האב געזאגט חבית האב איך געמיינט כד, און איך בין געגאנגען נאר מיטן מיעוט. זאגט די גמרא ווייטער, האבן מיר געזען אין די משנה, ובא אחר ונתקל בה ושברה פטור, אז טאמער איינער גייט אין גאס און צוברעכט בטעות יענעמס כד וואס ער האט געלאזט אין רשות הרבים, דארף ער נישט באצאלן אויף דעם, פרעגט די גמרא, אמאי פטור? איבעי ליה לעיוני ומיזל, פארוואס איז ער פטור ווען ער האט צובראכן יענעמס פאס? דארפסט קוקן ווי דו גייסט, האבן געזען אדם מועד לעולם, אפילו אין א רשות הרבים, איז וואס איז די פטור? יעצט ווי תוספות און אנדערע ראשונים רעדן אויס אוודאי די קשיא פון די גמרא איז נאר אויפן רישא, פארוואס טאקע איז די מענטש וואס האט צובראכן דעם כד איז פטור אויף די צווייטע חלק פון די משנה, דאס אז א מענטש איז ניזוק געווארן פון יענעמס כד, דארף דער בעל הכד באצאלן, אויף דעם איז נישט קיין קשיא אז איבעי ליה לעיוני ומיזל אז א מענטש דארף קוקן ווי ער גייט, ווייל א מענטש דארף קוקן ווי ער גייט נאר נישט מזיק צו זיין, נישט נישט ניזוק צו ווערן, פשט א מענטש וואס ווערט ניזוק אוודאי דארף דער מזיק באצאלן, אבער אויף מזיק צו זיין ווייסן מיר אדם מועד לעולם, א מענטש דארף אויפפאסן נישט מזיק צו זיין און פארוואס דא פלוצלינג זאגט מען אז דער מענטש איז פטור צו צאלן אויפן פאס אדער אויפן קריגל, ענטפערט די גמרא, אמרי דבי רב משמיה דרב, ענטפערט רב, בממלא רשות הרבים כולה חביות, פשט די משנה רעדט זיך ביי א ציור וואס א מענטש האט אנגעפילט די רשות הרבים פול מיט פעסער, און ממילא איז זייער שווער אויפצופאסן אויף די פעסער זיי זאלן זיך נישט צוברעכן, איז דא קען מען נישט האבן א טענה אויף דעם מענטש האט צובראכן איינע פון די פעסער, ווייל ס'איז טאקע נישט זיין שולד. שמואל אמר, א צווייטן תירוץ, באפילה שנו, אז אונזער משנה רעדט זיך אז ס'איז טונקל, אז ס'איז טונקל קען מען נישט האבן טענות אז איבעי ליה לעיוני ומיזל קוק ווי דו גייסט מען קען דאך נישט קוקן ס'איז טונקל איז ביי אזא ציור איז די מענטש האט עס צובראכן איז פטור רבי יוחנן אמר אן אנדערע תירוץ אז בקרן זווית אז די משנה רעדט זיך ביי א ווינקל דארט ווי מען דרייט זיך איין אז מען דרייט זיך איין א גאס קען מען דאך נישט זען וואס טוט זיך די אנדערע זייט איז ביי אזא ציור טאמער מען האקט אריין א פאס מען צוברעכט עס איז מען טאקע פטור ווייל ס'איז נישט זיין שולד זאגט די גמרא אמר רב פפא זאגט רב פפא לא דייקא מתניתין אלא או כשמואל או כרבי יוחנן, פשט פון אונזער משנה איז מדויק, אדער ווי שמואל'ס תירוץ אז די משנה רעדט זיך ביי א פלאץ וואס איז טונקל, אדער ווי רבי יוחנן'ס תירוץ אז ס'רעדט זיך ביי קרן זווית. אבער דאי כרב, טאמער דו'סט וועלן פארענטפערן אונזער משנה ווי רב האט געוואלט פארענטפערן, אז ס'רעדט זיך ביי ציור וואס איינער האט אנגעפילט די רשות הרבים אנגעפילט מיט פעסער, איז מאי אריא נתקל? אפילו שבר נמי, לויט רב שטימט נישט די לשון פון די משנה ווייל אין משנה שטייט אז טאמער איינער האט אריינגעהאקט אין יענעמס פאס דארף ער נישט באצאלן. לויט רב, טאמער טאקע עס רעדט זיך אז יענער האט אנגעפילט די גאנצע רשות הרבים מיט פעסער, און וואס איז דווקא אז יענער האט אריינגעהאקט אפילו ער האט נישט אריינגעהאקט? אז א מענטש פילט אן די גאנצע רשות הרבים מיט פעסער און מען קען נישט אריבערגיין, קענסטו ארויסנעמען א שטעקן און אנהייבן צוברעכן די פעסער, וואס קומט אריין אריינגעהאקט? איז לכאורה מבואר אין די משנה נישט ווי רב'ס תירוץ, זאגט די גמרא, אמר רב זביד משמיה דרבא, זאגט ער נישט אזוי הוא הדין דאפילו שבר, פשט, אוודאי ביסטו גערעכט, אז א מענטש פילט אן די רשות הרבים מיט פעסער קען א מענטש ארויס נעמען א שטעקן און אלע צוברעכן, אבער וואס והאי דקתני נתקל פארוואס שטייט אין משנה נתקל, וואס איז משמע אז מ'האט בטעות אריינגעהאקט, ווייל איידי דבעי למיתני סיפא, ואם הוזק בה בעל חבית חייב בנזקו דדווקא נתקל, אבל שבר לא, מאי טעמא, הוא דאזיק אנפשיה, קתני רישא נתקל, פשט, זאגט רב זביד משמיה דרבא, אז היות וואס וואס האט מען געזען אין די ספר פון די משנה? אין די סיפא פון די משנה האט מען געזען אז טאמער איינער האט אריין געהאקט אין א פאס און ער איז ניזוק געווארן, איז דא דארף דער בעל החבית באצאלן. יעצט, דער דין איז נאר ווען נתקל, ווען א מענטש האט בטעות אריין געהאקט אין יענעמ'ס פאס און ער איז ניזוק געווארן. וואס אבער טאמער איינער צוברעכט יענעמ'ס פאס בידיים, און שפעטער די פאס צופיצלט זיך, ווערט ער ניזוק. איז דא אוודאי דארף דער בעל החבית נישט באצאלן, ווייל דו האסט דיך אליין מזיק געווען ווער האט דיך געהייסן צוברעכן די פאס, האסט צובראכן די פאס, ביסטו ניזוק געווארן. איז על כל פנים די סיפא פון די משנה מוז מען זאגן ס'רעדט זיך ביי נתקל אז מ'האט אריינגעהאקט, איז פארדעם זאגט רבא עס שטייט שוין אויך אין די רישא נתקל אבער הוא הדין טאמער א מענטש פילט אן א רשות הרבים אנגעפילט מיט חביות און יענער צוברעכט אפילו יענער האקט נישט אריין איז מען אויך פטור אויפן היזק ווייל קיינער האט נישט קיין רעכט צו פארמאכן א רשות הרבים, זאגט יעצט די גמרא נאך א תירוץ צו פארענטפערן אונזער משנה, אמר ליה רב אבא לרב אשי, הכי אמרי במערבא משמיה דרבי אילא, אז אין ארץ ישראל האט מען געענטפערט בשם רבי אילא, לפי שאין דרכן של בני אדם להתבונן בדרכים, פשט, וואס איז געווען די קשיא? די קשיא איז געווען, איבעי ליה לעיוני ומיזל אז א מענטש דארף קוקן ווי ער גייט? איז זאגט רבי אילא נישט ס'איז נישט אזוי, א מענטש דארף נישט קוקן ווי ער גייט, די דרך פון א מענטש איז נישט צו קוקן ווי ער גייט, און ממילא אז א מענטש האט נישט געקוקט און ער האט צובראכן עפעס איז ער טאקע פטור. פארציילט די גמרא, הוה עובדא בנהרדעא וחייב שמואל, ס'איז געווען א מעשה אין נהרדעא, איינער האט צובראכן יענעמ'ס פאס אין רשות הרבים, און שמואל האט יא מחייב געווען צו באצאלן, נישט ווי ביי אונזער משנה, בפומבדיתא, אין פומבדיתא איז אויך געווען אזא מעשה, וחייב רבא, און רבא האט אויך מחייב געווען צו באצאלן, זאגט די גמרא בשלמא שמואל כשמעתיה, שמואל, פארשטייט מען פארוואס שמואל האט מחייב געווען, פארוואס? ווייל שמואל האט דאך איינגעזעצט אונזער משנה אז די משנה רעדט זיך דווקא ביי א טונקעלע פלאץ, איז די מעשה וואס איז געווען אין נהרדעא איז נישט געווען ביי א טונקעלע פלאץ, אז עס איז נישט געווען טונקל עס איז געווען ליכטיג, איז האט שמואל געזאגט טאקע אז דער מענטש האט צובראכן די פאס דארף צאלן. אבער לויט רבא אלא רבא, לימא כשמואל סבירא ליה פשט לכאורה פארוואס האט רבא מחייב געווען איז זעהט מען דא לכאורה אז רבא האלט כשיטת שמואל אז דווקא אין די טונקל איז דא א פטור אבער ווען ס'איז לעכטיג איז נישט דא א פטור פשט לכאורה דא מבואר אז רבא האלט נישט ווי רבי אילא'ס תירוץ אז א מענטש האט א פטור ווייל ער דארף נישט קוקן ווי ער גייט ווייל זעסט דאך רבא האט מחייב געווען איז זעהט מען לכאורה אז א מענטש דארף יא קוקן ווי ער גייט אמר רב פפא זאגט רב פפא ניין אוודאי קען זיין אז א מענטש דארף נישט קוקן ווי ער גייט און ממילא איז סתם אזוי א מענטש גייט אין גאס און צוברעכט יענעמס קריגל יענעמס פאס דארף ער נישט באצאלן. איי פארוואס האט רבא אים מחייב געווען? ווייל קרנא דעצרא ס'איז געווען א ווינקל לעבן א בית הבד דארט ווי מען קוועטשט אויס זיתים וואס דארט איז די דרך אז מענטשן קומען דארט קוועטשן זייער זיתים נישט יעדער קען קוועטשן אויף איין מאל איז ס'דא מענטשן שטייען אינעווייניג ס'דא מענטשן שטייען אינדרויסן און מען לאזט דארט די פעסער איז דארט איז די דרך אז ס'איז דא אסאך פעסער און מען האט רשות צו לייגן דארט פעסער, איז כיוון דברשות קעבדי, איבעי ליה לעיוני ומיזל, פשט אפילו א מענטש דארף נארמאל נישט קוקן ווי ער גייט, דארט ווי די דרך איז צו לאזן פעסער, דארף א מענטש יא קוקן ווי ער גייט, און אז דו האסט נישט געקוקט ביסטו אוודאי חייב אויפן היזק, פארדעם האט רבא אים מחייב געווען דארט אין פומבדיתא. זאגט די גמרא יעצט ווייטער א נייע סוגיא, און בהמשך הסוגיא וועט אריינקומען צוריק אונזער משנה, זאגט די גמרא, שלח ליה ר' חסדא ר' נחמן, ר' חסדא האט געשיקט פרעגן פאר ר' נחמן, הרי אמרו, פשט, חכמים האבן משער געווען, ביי בושת מען האט דאך געזען אז מען איז מבייש יענעם דארף מען צאלן, איז חזל האבן משער געווען וויפיל דארף מען צאלן אויף בושת, האבן חזל משער געווען אזוי לרכובה, טאמער מען שטויסט יענעם מיטן קני, איז שלש דארף מען צאלן דריי סלעים, לבעיטה, טאמער מען שטויסט יענעם מיטן פיס, א גרעסערע בושה, איז חמש דארף מען צאלן פינף סלעים, לסנוקרת, טאמער מען שלאגט יענעם מיט א זאטל פון א חמור, איז גאר גרויסע בושה, איז שלש עשרה דארף מען צאלן דרייצן סלעים. פרעגט יעצט רב חסדא פאר רב נחמן, לפנדא דמרא לקופינא דמרא מאי, וואס איז טאמער איינער שלאגט יענעם מיט א שאוועל, אדער מיט די זייט וואס מען כאפט עס אן, אדער מיט די אנדערע זייט, איז וויפיל דארף מען צאלן דמי בושת? שלח ליה, האט ר' נחמן צוריק געענטפערט צו רב חסדא, חסדא חסדא, קנסא קמגבית בבבל, אימא לי גופא דעובדא היכי הוה, פשט ער האט אים צוריק געשיקט, פארוואס ביסטו גובה קנסות אין בבל, וואוינסט דאך אין בבל, אין בבל האט מען געזען אז בית דין זענען נישט קיין סמוכים טאר מען נישט גובה זיין קיין קנסות, בושת איז א קנס, איז סתם אזוי פארוואס ביסטו דן דין תורות לגבי בושת, פארצייל מיר די מעשה, זאג מיר פונקט וואס ס'איז געווען, ווייל לפעמים איז יא דא אז מען קען גובה זיין קנסות, איז האט רב נחמן געוואלט וויסן פונקט וואס איז געווען די מעשה, שלח ליה, האט רב חסדא געשיקט צו רב נחמן כ'וועל דיר זאגן די מעשה, דההוא גרגותא דבי תרי, ס'איז דא ביי אונז אין שטאט א בור וואס צוויי מענטשן האבן שותפות דארט, פשט, ס'איז א בור אנגעפילט מיט וואסער און צוויי מענטשן האבן א פעלד און ביידע באנוצן זיך מיט די וואסער פונעם בור צו וואסערן זייער פעלד, דכל יומא הוה דלי חד מינייהו, וואס די סדר איז יעדן טאג, שעפּט אַ צווייטער וואַסער, איין טאָג ער, איין טאָג יענער, איין טאָג ער, איין טאָג יענער. שוין, אתא חד, קא דלי ביומא דלא דיליה. איז געקומען איין טאָג, און דער מענטש, וואָס זיין טאָג איז היינט, קומט צום גריב, און ער זעט, אַז זיין חבֿר איז דאָרט, ער שעפּט וואַסער. אמר ליה, זאָגט ער אים, יומא דידי הוא, ס'איז מיין טאָג, פֿאַרוואָס נעמסטו פֿון מיין וואַסער? לא אשגח ביה, האָט זיך יענער נישט צוטאָן געמאַכט. שקל פּנדא דמרא, האָט ער גענומען אַ שאָוול, מחייה, ער האָט אים געגעבן אַ קלאַפּ. איז פֿאַרדעם שיק איך פֿרעגן, וויפֿל דאַרף מען באַצאָלן אויף דעם? אמר ליה, ענטפֿערט רב נחמן, מאה פנדי בפנדא למחייה פשט, ער האט אים נישט געדארפט געבן איין קלאפ ער האט אים געדארפט געבן הונדערט קלעפ מיט א שאוועל, פארוואס? זאגט ר' נחמן ווייל אפילו למאן דאמר לא עביד איניש דינא לנפשיה, במקום פסידא עביד איניש דינא לנפשיה, פשט מ'וועט באלד זעהן א מחלוקת דארט ווי איינער ווייסט קלאר אז די דין איז מיט אים, צו מעג ער אליין אויספירן דעם דין, פשט אז איינער זעהט די חבר טוט אים אפ מעג ער אליין מאכן סדר אדער ניין ער דארף גיין אין בית דין אריין און בית דין וועט שוין מאכן סדר איז דא א מחלוקת א מענטש מעג מאכן סדר אליין מעג אליין טוהן א דין צו נישט אבער זאגט ר' נחמן די מחלוקת איז דארט ווי ס'נישט דא קיין פסידא ס'נישט דא קיין הפסד דא איז דאך דא א הפסד פשט טאמער א מענטש זעהט ווי יענער נעמט פון זיין וואסער און ער העט אים דארפן שלעפן אין דין תורה אריין, איז קודם כל העט ער נישט זען וויפיל וואסער יענער האט גענומען, ער העט נישט וויסן וויפיל ער קען אים תובע זיין, חוץ פון דעם קען זיין יענער העט אויסליידיגן די גאנצע וואסער פונעם בור, שפעטער העט ער האבן א הפסד, און ממילא דארט ווי עס איז דא א הפסד איז יעדער מודה אז א מענטש קען טון א דין פאר זיך, ער דארף נישט ווארטן צו גיין אין בית דין אריין, איז פאר דעם זעהר גוט אז ער האט גענומען א שאוועל און האט אים געהאקט, ווייל ער האט געוואלט פטור ווערן פון יענעם, ער האט נישט געהאט קיין צייט צו גיין אין בית דין. אזוי האט ר' נחמן געענטפערט, ברענגט טאקע די גמרא די מחלוקת דאיתמר, ר' יהודה אמר לא עביד איניש דינא לנפשיה, ר' נחמן אמר עביד איניש דינא לנפשיה, א מחלוקת ר' יהודה ר' נחמן, ר' יהודה זאגט א מענטש זאל נישט מאכן סדר פאר זיך זאל גיין אין בית דין, און ר' נחמן זאגט מען קען מאכן סדר פאר זיך אויך, און די גמרא איז מבאר היכא דאיכא פסידא דארט ווי ס'איז דא א הפסד, כולי עלמא לא פליגי דעביד איניש דינא לנפשיה, יעדער איז מודה אז מען קען מאכן סדר פאר זיך דארט וואו ס'איז נישטא, דארט וואו ס'איז דא א הפסד כי פליגי וואו איז די מחלוקת, היכא דליכא פסידא דארט וואו ס'איז נישטא קיין הפסד איז רב יהודה אמר לא עביד איניש דינא לנפשיה דכיון דליכא פסידא ליזיל קמיה דיינא, רב יהודה האלט ס'נישט דא קיין הפסד גיי אין דין תורה אריין, רב נחמן אמר עביד איניש דינא לנפשיה דכיון דבדין עביד לא טרח, פשט, דער מענטש היות ער ווייסט אז דער דין איז מיט אים, דארף ער זיך נישט מטריח זיין גיין אין בית דין, ער קען אליין אויספירן דעם דין. מתיב רב כהנא, פרעגט רב כהנא א קשיא אויף רב יהודה פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, בן בג בג אומר, אל תיכנס לחצר חברך ליטול את שלך שלא ברשות, שמא תראה עליו כגנב, פשט, טאמער דיין חבר האט דיינס א זאך ביי זיך אין פעלד, און דו ווילסט עס צוריק נעמען, איז גיי נישט אריין שטילערהייט עס צוריק נעמען, ווייל עסט אויסקוקן ווי א גנב, נאר וואס דען, אלא שבור את שיניו, צעברעך זיין ציין פשט גיי אריין מיט א פעסטקייט, ואמור לו און זאג אים אין פנים אריין שלי אני נוטל איך נעם מיינס א זאך. אזוי זאגט בן בג בג אין א ברייתא. איז על כל פנים וואס זעט מען דא? זעט מען דא אז א מענטש קען מאכן סדר פאר זיך דארף נישט גיין דין תורה. איז א קשיא אויף רב יהודה וואס רב יהודה זאגט לא עביד איניש דינא לנפשיה, ענטפערט רב יהודה, אמר ליה ענטפערט רב יהודה צו רב כהנא, עמך, פשט, די קשיא איז דיר שווער? אזוי זאגט רש"י איין פשט, א צווייטע פשט, זאגט רש"י עמך פשט קענסט בלייבן מיט די קשיא, די קשיא איז נישט קיין קשיא, פארוואס? ווייל בן בג בג יחידאה הוא ופליגי רבנן עליה, בן בג בג איז א שיטת יחיד, און ממילא חכמים קריגן זיך אויף אויף בן בג בג קען איך האלטן כשיטת חכמים. רבי ינאי אמר, רבי ינאי ענטפערט אן אנדערע תירוץ, אז מאי שבור את שיניו בדין, פשט דאס וואס בן בג בג זאגט שבור את שיניו, מיינט נישט גיי אריין צו יענעם און צוברעך אים טאקע די ציין מאך אליין דעם דין, נאר ס'מיינט גיי שלעפ יענעם אין דין תורה. איי פרעגט די גמרא אויב אזוי שטימט נישט די לשון פון בן בג בג אי הכי ואמור לו ואומרים לו מיבעי ליה, פשט וואס איז געשטאנען אין די ברייתא, אין די ברייתא האט בן בג בג געזאגט גיי אריין צו יענעם אין פעלד און זאג אים שלי אני נוטל, וואס טייטש זאג אים? טאמער מ'גייט אין דין תורה העט שוין בית דין זאגן, און אויך די שווער שלי אני נוטל שלו הוא נוטל מיבעי ליה, טאמער בית דין איז דער וואס רעדט איז בית דין זאגט לאז אים נעמען זיינס א זאך וואס איז דאס שלי אני נוטל? איז קשיא איז טאקע די תירוץ פון רבי ינאי איז שווער. תא שמע, פרובירט די גמרא א ראיה ברענגען פון אן אנדערע ברייתא כשיטת ר' נחמן, שטייט אין די ברייתא, שור שעלה על גבי חברו להרגו, פשט וואס איז טאמער ראובן האט א אקס, שמעון האט א אקס, און ראובן'ס אקס טאנצט ארויף אויף שמעון'ס אקס, ווייל ראובן'ס אקס וויל הרג'נען שמעון'ס אקס, ובא בעל התחתון ושמט את שלו גייט שמעון, ער זעהט, געשלעפט, ראובן'ס אקס איז אויף זיין אקס, שלעפט ער ארויס זיין אקס פון אונטער ראובן'ס אקס ווייל ער וויל ראטעווען זיין אקס, ונפל עליון ומת, און יעצט אז שמעון האט ארויסגעשלעפט זיין אקס איז ראובן'ס אקס אראפגעפאלן און ראובן'ס אקס איז געשטארבן, איז פטור דארף נישט שמעון באצאלן פאר ראובן, יעצט מאי לאו במועד דליכא פסידא, פשט לכאורה רעדט זיך דא ביי א ציור אז ראובן'ס אקס איז א שור המועד. פשט, טאמער שמעון וואלט נישט ארויסגעשלעפט זיין אקס, נאר וואלט געלאזט זיין אקס דארט שטארבן, איז וואס וואלט געשען? ער וואלט געגאנגען אין דין תורה אריין, און ער וואלט געקריגן פון ראובן די היזק שלם, פשט ער וואלט גארנישט פארלוירן, פשט ס'איז נישט קיין פלאץ וואס איז דא א הפסד, פונדעסטוועגן זעט מען אז שמעון מעג ארויסשלעפן זיין אקס, און ער דארף נישט צאלן אויפן היזק וואס איז געשען פאר ראובן'ס אקס, איז וואס זעט מען דא? זעט מען דא לכאורה אז אפילו ביי א פלאץ וואס ס'איז נישט דא קיין הפסד, מעג א מענטש מאכן סדר פאר זיך. איז א ראיה צו רב נחמן, זאגט די גמרא לא, בתם דאיכא פסידא, פשט דא רעדט זיך אז ראובן'ס אקס איז א תם, איז פאר דעם הייסט עס א מקום הפסד ווייל טאמער שמעון העט נישט ראטעווען זיין אקס און זיין אקס העט שטארבן איז העט ער נישט קענען צוריק קריגן די גאנצע געלט פון ראובן ווייל ראובן'ס אקס איז א תם ער העט נאר צוריק קריגן חצי נזק איז פאר דעם מעג ער דאס ארויס שלעפן ווייל דארט ווי איז דא א הפסד האט מען געזען איז יעדער מודה אז א מענטש קען מאכן סדר פאר זיך איי אויב אזוי פרעגט די גמרא אי הכי אויב אזוי אימא סיפא זיי מיר סתם אזוי מסביר די סיפא פון די ברייתא שטייט אין די סיפא פון די ברייתא דחפו לעליון וואס איז טאמער שמעון האט נישט ארויסגעשלעפט זיין אקס פון אונטער ראובן'ס אקס, נאר ער האט אראפגעשטופט ראובן'ס אקס, ער האט געגעבן א שטופ פאר ראובן'ס אקס, ומת, ראובן'ס אקס איז געשטארבן איז דא חייב, דא דארף ער יא באצאלן, איי פארוואס, ואי בתם אמאי חייב, טאמער ראובן'ס אקס איז א תם, איז פארוואס זאל ער דארפן באצאלן, ער האט דאך געראטעוועט זיין אקס, יעצט ווי תוס' איז מסביר, ביתר ביאור, פשט פארוואס איז די קשיא דווקא א קשיא טאמער ראובן'ס אקס איז א תם, וואס איז אנדערש אז ראובן'ס אקס איז א מועד, איז ווי תוס' איז מסביר, אז טאמער ראובן'ס אקס איז א מועד, דעמאלטס פארשטייט מען זייער גוט די ברייתא, פארוואס? ווייל די ברייתא זאגט אונז אז טאמער שמעון האט ארויסגעשלעפט זיין אקס, דעמאלטס איז ער פטור, פארוואס? ווייל דאס גייט כשיטת רב נחמן, אז א מענטש קען מאכן סדר פאר זיך, איז ער האט געמאכט סדר פאר זיך, אבער דו האסט געשטופט ראובן'ס אקס, דאס הייסט נישט סדר געמאכט, ווייל דא האב איך א טענה אויף דיר, דו האסט נישט געהאט קיין הפסד, איז מיט א רואיגקייט, ווילסט מאכן סדר, מאך סדר, אויף אן אופן וואס ס'עט גורם זיין די ווייניגסטע היזק איז פשט שלעפ ארויס דיין אקס שטופ נישט יענעמס אקס דאס קען מען נאך פארשטיין אבער טאמער ס'רעדט זיך אז ראובן'ס אקס איז א תם איז דא פלוצלינג ווערט שווער אז היות וואס ראובן'ס אקס איז א תם איז פשט שמעון גייט דא האבן א הפסד טאמער ער גייט נישט ראטעווען זיין אקס און ווען א מענטש גייט האבן א הפסד האט ער דאך נישט די קאפ אויפן פלאץ צו מאכן סדר אויף די וועג אויף יענע וועג ער זוכט צו ראטעווען זיינע נכסים און ממילא פרעגט די גמרא פארוואס ווען ער שטופט אפ ראובן'ס אקס פלוצלינג איז ער חייב ער האט דאך געזוכט צו ראטעווען זיינע נכסים נישט צו האבן א הפסד, זאגט די גמרא טאקע ניין, שהיה לו לשמטו ולא שמטו, ווייל ער האט בכל זאת געדארפט ראטעווען זיין אקס אנשטאט שטופן יענעמ'ס אקס, און אז ער האט נישט ארויסגעשלעפט זיין אקס, פארדעם איז ער חייב, אפילו טאקע ער איז געווען צולאזט אויף א הפסד, אבער דאס איז נישט קיין תירוץ.